און וואס נאך? האט שבע ווידער געצויגן דאס געשפרעך, כדי צו פארציען דאס וואס זי האט שוין באשלאסן כמעט ווי ביי זיך אינעווייניג נישט צו דערציילן. און וואס נאך? האט מאניס אויף שבע'ן אנגעשטעלט אפאר גרויסע אויגן, וואס נאך ווילסטו? וואס קוקסטו מיך אזוי אן? איך קוק אויף דיר, וואס עס איז פון דיר געווארן? האט מאניס געשאקלט מיט זיין קאפ און זיין גאנץ פנים איז געווען צעקרימט פון ווייטאג. פון מיר? האט שבע זיך דערשראקן, זיצסט מסתמא א גאנצן טאג און זארגסט? נישטא וואס פרייליך צו זיין. אויב דו וועסט אזוי רעדן וועסטו מיר אויך אנטון יסורים. ווער טשעפעט דיך, מאניס? האט זיך שבע פארענטפערט. כ'זעה אויף דיין פנים אז דו האסט א גאנצן טאג געזארגט און מסתמא געוויינט אויך. געוויינט האב איך נישט. וואס דען? גארנישט. דער הימל איז נאכנישט איינגעפאלן איבער אונז, האט מאניס געזאגט, און געלט האבן מיר אויך, עס זענען דא וואוילע מענטשן. וואוילע מענטשן? קרימט אים איבער שבע. וואס דען? נישט קיין וואוילע?

וואס פאר א קשיא? גיי אראפ און באצאל, ווייז אים אז מיר זענען אויך מענטשן. שבע האט זיך איינגעהאלטן מיט אלע כוחות. זי האט געוואלט ארויסברענגען דאס וואס איז איז געלעגן אויף אירע ליפן, און האט מורא געהאט אז עס זאל עפעס נישט געשען מיט מאניסן. האסט מיר עפעס צו זאגן? האט מאניס געצויגן שבע'ן פאר דער צונג. גארנישט. איך וויל אראפגיין צום קרעמער און אים באצאלן. חוץ דעם האב איך גארנישט אנגעגרייט, וועל איך איצט אריינקויפן. גוט, גוט. כ'בין טאקע הונגעריג, דו מוזט אויך זיין הונגעריג. שבע איז אראפגעגאנגען, מאניס איז געבליבן אליין. ער האט פון זיך אראפגעווארפן דאס רעקל און דעם אמעריקאנישן הארטן קאפעלוש, אנגעצונדן די געז. איידער ער האט אנגעצונדן, האט ער זיך אביסל איינגעהערט צו דעם זשומזשום פון דעם אומזעבארן עפעס וועלכעס ברענט ווען מען צינדט עס אן. עס איז שוין געווען שטאָק-פֿינצטער אין דרויסן, אַ קיל ווינטל האָט אַרײַנגעבלאָזן דורך די צוויי אָפֿענע פֿענצטער. מאַניס האָט אָנגעצאַפּט אַ טשײַניק וואַסער און אויפֿגעשטעלט טיי. ער האָט עפּעס געזוכט איבער די צוויי שטיבלעך. וואָס ער האָט געזוכט, האָט ער נישט געוווּסט. אים האָט זיך אויסגעוויזן, אַז ער הערט דאָס ווידערקול פֿון שבֿעס טרערן. שבֿע האָט געמוזט וויינען אַ גאַנצן טאָג. ער האָט זיך גוט אײַנגעקוקט אויף די ווענט, אפשר וועט ער געפֿינען אַ סימן פֿון אירע טרערן. אַז זי האָט געוויינט, איז מאַניס כּמעט געווען זיכער. אין טיר האָט זיך באַוויזן אַבֿרהם. גוטער אָוונט! גוט יאָר! הײַנט געווען הייס? אַ קשיא! כ'בין שוין דאָ גענוג מיט יאָרן און געדענק נישט אַזאַ הייסן זומער. דאָס הײסט, בײַ אײַך איז הײס? צעפֿלאַמט זיך מאַניס. בײַ אונדז, אין פּאָדאָליע, איז הײס אַזױ שטאַרק, אַז עס צינדן זיך אָן דעכער פֿון שטיבער. איז עס װאָר? און קװאַלן טריקענען אױס! ציט װײַטער מאַניס. גאָט באַהיט! זעצט זיך אבֿרהם אַנידער און פֿילט זיך שױן אַ ביסל באַרויִקטער און זוכט מיט זײַנע אױגן אין אַלע זײַטן. װוּ געפֿינט זיך ערגעץ די מיסיס? זי קומט באַלד, זאָגט מאַניס און ציט ווײַטער דעם געשפּרעך וועגן די היצן. איר ווייסט דען דאָ פֿון היצן? בײַ אונדז ברענען אין פּאָדאָליע די וועלדער פֿון זיך אַליין. און די מענטשן? פֿרעגט אייברעם טעמעוואַטע. וואָס האָט איר געוואָלט, אַז מענטשן זאָלן אויך ברענען? אזעלכע היצן שאקלט אייברעם מיטן קאפ, און דא איז אויך גענוג הייס אין אמעריקע, הא הא. שבע איז דערווייל אריינגעקומען, און נאך אין דער אפענער טיר האט זי זיך אזש דערשראקן פון דעם אנבליק אז אייברעם איז דא אין שטוב. אייברעם האט אבער נישט געלאזט אז עס זאל צו עפעס קומען, ער האט הויך אויף א קול אויסגעשריגן, גוטן אבענד! איך בין געקומען נאך דעם ביסכען זופ זופ, ציט שבע אויס מיט א געזאנג, היינט אין אזא היץ הייסע זופ, מיר וועלן עסן קילע זאכן. א שאד וואס איר האט נישט קיין זופ, האט אברם באדויערט. עט, איר טרינקט יא מיט אונז א גלעזל טיי, איז מאניס אריין אין די ווערטער. טיי? קרימט זיך אברם, אין אזא היץ טיי? גיט מיר עפעס א טעפל וועל איך אייך ברענגען אביסל ביר. ביר? עס איז אַן ענין, זאָגט מאַניס און זוכט צווישן די טעפּ און דערלאַנגט אייברעמען אַ טאָפּ. אייברעם כאַפּט דעם טאָפּ און לויפט ברענגען ביר. קיינער האָט נישט באַמערקט, אַחוץ שעווען, די מאַניער, ווי אייברעם האָט געכאַפּט דעם טאָפּ און וויאַזוי ער איז אַרויס פון שטוב. נאָר אַז ער איז אַרויס פון שטוב און איז שוין געווען אַראָפּגעגאַנגען די טרעפּ, האָט שעווע געזאָגט צו מאַניסן, עפּעס ווערט ער מיר דאָ אַ גאַנצער בן-בית. וואָס אַרט דיך? טאַקע, וואָס אַרט מיך? קרימט שעווע איבער מאַניסן, אפשר אַרט מיך יאָ? אַ מינוט שווייגט שעווע, דערנאָך, מיך אַרט יאָ? וואָס האָסטו צו אַזאַ פּשוטער בהמה? פרעגט מאַניס און עפנט זיינע גרויסע אויגן אויף שעווען. איך וויל אים דאָ אין שטוב נישט! שרייט שעווע, ווי זי וואָלט געביסן געוואָרן פון אַ משוגענעם הונט. שריי נישט אזוי הויך! בעט זיך מאניס א דערשראקענער, וואס איז דא געשען? שעווע, זיי אזוי גוט און קלער מיר אויף וואס דו האסט צו אזא פשוט'ער בהמה! ער האט מיך שטארק מבזה געווען! האט שעווע זיך פארשעמט און שטילערהייט געזאגט. ער, דיך, וואונדערט זיך מאניס און הויבט זיך אויף פון זיין ארט און גייט צו נאנט צו שעווין און בלייבט שטיין לעבן איר. פארוואס? שעווי האט געשוויגן. מיט ביידע הענט האט זי אונטערגעשפארט איר פארפלאמט שיין פנים אן קנעטשן. דער שטערן אירער האט זיך גראד יא באדעקט מיט לאנגע דינע קארבן, ווי עס איז געווען איר טבע ווען זי האט זיך אנגעשטרענגט עפעס צו טראכטן, מאניס האט ליב געהאט צו זעהן ווי אזוי שעווי לייגט אויס איבער איר שטערן אט די דאזיגע קארבן. איך פרעג דיך עפעס, פארוואס ענטפערסטו נישט? נעמט מאניס אן זיין ווייב שעווין ביי די אקסלען מיט זיינע ווייסע קליינע הענט. איך ווייס. טאמער האב איך א טעות, זאגט שעווי און בלייבט שטיל, ווארעם אין טיר באווייזט זיך באלד אייברעם מיט א פולן טאפ מיט ביר. דער ווייסער שוים פון דעם ביר האָט אַריבערגערונען איבער די ברעגן פון טאָפּ. אייברעם שטעלט דעם טאָפּ אויפן טיש, ציט אָפּ זיין אָטעם און ווישט אָפּ זיין פאַרשוויצטן שטערן. אין סטריט איז הייס און מ'קאָן בראָטן קאַרטאָפל אויף די שטיינער. צוליב וואָס טויג אזא פולער טאפ? פרעגט מאניס און באטראכט דאס ביר און פילט ווי זיין גומען ציט זיך שוין צו דעם קילן ביטערליכן ריח פון אט דעם שוימיגן געטראנק. שעווי, ס'גרייטן צום טיש. שעווי האט אים געטון א קוק אן אין דער קרום און זיך אויפגעהויבן און גענומען גרייטן צום טיש. אייברעם האט זיך די גאנצע צייט אזוי ווי געפלאנטערט צווישן שעווין און מאניס'ן, ביז ער האט זיך באזעצט ביים אפענעם פענסטער און פאררייכערט זיין לולקע. שעווי האָט אַנידערגעשטעלט צום טיש ברויט מיט מעסער און זאַלץ, מאַניס האָט זיך געוואַשן און געמאַכט המוציא, שעווי האָט דערלאַנגט הערינג מיט ציבעלעס מיט עסיק און ליידיקע גלעזער. דערזען די ליידיקע גלעזער, האָט זיך אייברעם אויפֿגעשטעלט און גענומען דעם טאָפּ מיט ביר און אים אויפֿגעהויבן אין דער לופֿטן און געגאָסן אין די גלעזער פֿון דער הויך, און דאָס ביר איז געלאָפֿן אין אַ דינעם שטראָם אין גלאָז אַרײַן. דער קאָליר פֿון דעם ביר איז געװען בלײך און אין גלאָז איז פֿון דעם הױכן װײַסן שטראָם געװאָרן אַ װײַסער שױם, אַ שפּילעװדיקער, װעלכער האָט זיך אַריבערגעגאָסן איבער דעם גלאָז. מאַניס האָט געטאָן אַ טרונק פֿון אַ גלאָז און זיך ממש דערקװיקט. ער האָט געפֿילט, אַז עס איז אַראָפּגעגאַנגען דורך זײַן פארטרוקנטן האלז און עס איז אריינגעדרונגען טיף אינעווייניג און דורכגעשווענקט און דורכגעקילט און דורכגעווארעמט. געפעלט איהנען די משקה? האט אייברעם מיט פיל הנאה געפרעגט. א טייער ביסל משקה האט מאניס פאר קייקלט זיינע אויגן פון גרויס צופרידנקייט, שבע, מעגט זיך נעמען אביסל. שור! פון דעם ווערט מען נישט באזויפן! רוקט אייברעם צו שבע'ן א גלאז ביר, טרינקט, איר וועט זיך דערקוויקן. דאס זאגנדיג האט אייברעם אויסגעליידיגט זיין גלאז ביז צום דנא און זיך אנגעגאסן נאכאמאל און ווידער אויסגעליידיגט ביז צום דנא. אַרום זײַנע ליפּן איז געבליבן הענגען דער װײַסער שױם. עס איז געװען אַ שאָד אָפּצוּװישן די ליפּן, האָט אבֿרהם מיט דער צונג זיך אָפּגעלעקט די ליפּן זײַנע. מאַניס מיט שעװען האָבן געגעסן ברױט מיט הערינג. מאַניס האָט געבעטן אבֿרהמען ער זאָל אױך פֿאַרבײַסן, און אבֿרהם האָט נישט געװוּסט װאָס צו טון מיט זײַן לולקע. ער האָט נישט געקאָנט געפֿינען קײן אָרט פֿאַר איר. ענדלעך האָט ער זי אַרײַנגעלײגט אין קעשענע און צוגעביסן ברױט מיט הערינג און מיט ציבעלע. און װידער אָנגעגאָסן די גלעזער ביר. מאַנעס האָט שױן געפֿילט, װי זײַן קאָפּ יערט שױן עפּעס. עס איז אים מיט אַ מאָל אַזױ װי ליכטיק געװאָרן אין די אױגן, אָבער פּונקט אַזױ אױף קאַפּױר האָט ער מיט די דאָזיקע ליכטיקע אױגן ערשט גאָרנישט געזען. עס האָט. אים געשווינדלט פאר די אויגן די גאנצע שטוב, ער האט נישט באמערקט ווי אברהם איז מיטן ליידיגן טאפ ווידער אראפ אין גאס אריין. שבע האט זיך אויפגעהויבן פון ארט און צוריק געפאלן. אוי, מאניס, איך בין שיכור! האט זי מיט שרעק אין איר שטים געזאגט. וואס זאגסטו? האט מאניס נישט פארשטאנען. איך זאג אז איך קען זיך נישט אויפהויבן פון ארט, שמייכלט שבע ווי זי וואלט געשמייכלט פון שלאף. ביסט מיד, אזא טאג געארבעט, רעדט מאניס, און בשעת מעשה קייט ער א פול מויל מיט ברויט, און ביי יעדן ווארט זעהט זיך ארויס דער קנויל מיט צעקייט ברויט פון זיין מויל, און שבע קוקט אויף אים און פילט גאר אין זיך נישט קיין כח צו זאגן אים אז עס איז ניט שיין אזוי צו עסן. זי וואלט אים באדארפט דאס זאגן, אבער יעדער אבר איז ביי איר איצט איינגעשלאפן, און ס'איז איר איצט אזוי גוט און א דורשטיגקייט שפארט פון איר גאנץ וועזן, זי וואלט זיך איצט געטרונקען עפעס קאלטס. אברהם איז ווידער צוריקגעקומען מיטן טאפ פול מיט ביר. דער טאפ איז געווען אנגעשיט פול איבער די ברעגן מיט א הויך בערגל, און ווען אברם האט אים אנידערגעשטעלט אויפן טיש, האט זיך דאס ווייס שוימיגע בערגל געטאן א ריר ווי א לעבעדיגע זאך. שבע האט זיך צעלאכט הויך אויף א קול ווען זי האט דאס דערזען, אבער אברם האט קאליע געמאכט די אילוזיע מיט דעם וואס ער האט אנגעגאסן די ליידיגע גלעזער. דאסמאל האט ער שוין געגאסן ווי עס האט זיך געלאזט, און מער פון דער משקה אויסגעגאסן אויף דעם טישטעך. שעבע האט מיט ברען געטאן א כאפ דאס גלאז אירס און אויסגעטרונקען א האלבס דערפון, און דאס איבעריקע געטאן א ווארף אוועק אזוי אז דאס גלאז האט זיך איבערגעקערט. זי האט פארווארפן איר קאפ צום ווענטל פון בענקל און גענומען בלאזן פון זיך דורך איר מויל עפעס ביטערס. זי איז איצט געווען אזוי שוואך ווי א מענטש נאך א שווערן טאג פאסטן. נישט גוט, טאָכטער, האָט אברהם געזאָגט, אויסוואַקסנדיק פּלוצלונג און אומגעבעטענערהייט הינטער איר קאָפּ. ער האָט אָנגענומען מיט ביידע הענט איר קאָפּ אַזוי, אַז ער האָט געפֿילט דאָס וואַרעמקייט פֿון אירע אויערן. מאַניס איז געזעסן אויף זיין אָרט אַזוי ווי אַ צוגעקלאַפּטער. זיין פּנים איז געווען רויט. ער האָט געשמייכלט. דעם אמת, ער איז געווען אביסל ווי דערשראקן, אבער ער האט זיך נישט געקאנט אויפהייבן, כאטש עס האט זיך אים געוואלט טון א געשריי. אין דער אפענער טיר זענען דערווייל אויסגעוואקסן עטליכע קינדער, פרעמדע, פון די שכנישע שטיבער. די קינדער מיט פארשמירטע פענעמער. זייערע פארוואונדערטע אויגן האבן געבלישטשעט מיט דעם כאראקטעריסטישן קינדערישן שמייכל וואס זאגט, זע נאר ווי די גרויסע זענען נאריש! אין קאָרידאָר האָבן טריט געשאָרכט, טירן האָבן זיך שטיל געעפֿנט, און מען איז שטילערהייט איבערגעלאָפֿן פֿון איין טיר צו דער אַנדערער. אַ האַנט האָט געוווּנקען צו די קינדער בײַ מאַניסעס טיר. די קינדער האָבן אויסגעדרייט זייערע קעפּ צו דער ווינקענדיקער האַנט און מיט באַוועגונגען געגעבן אַהין צו וויסן, וואָס בײַ מאַניסן אין שטוב טוט זיך. ווידעראמאל שטילע שארכנדיגע טריט אין דער אפענער טיר ביי מאניסן באווייזט זיך א קאפ פון א פרוי. א שטיקל פון דעם קאפ כאפט א קוק אינעווייניג און באהאלט זיך צוריק אין קארידאר. באלד הערט זיך א שטיל רעדן און ווידער שארכנדיגע טריט, און אין דער אפענער טיר שטייען שוין צוויי קעפ פון גרויסע און א פאר קינדער האלטן זייערע פינגער אין די מיילער און קוקן וואס דא טוט זיך. די דאזיקע וואס זענען אינעווייניג ביי מאניסן אין שטוב זעען נישט און ווייסן נישט וואס זיי טוען. צום ביישפיל, שעבע וואלט זיכער אין א נארמאלער צייט נישט באהאלטן איר פנים אין אברהם'ס הענט. דאס נעמליכע וואלט אפשר אברהם נישט געפרואווט אפילו צו באווייזן. אברהמ'ן האט זיך איצט אויסגעוויזן אז שעבע איז עפעס ברוגז אויף אים. ווער זי איז? האָט ער נאָך געוווּסט, האָט ער אַזוי ווי דורך אַ נעפּל. אָבער פֿאַרוואָס זי איז ברוגז אויף אים, האָט ער נישט פֿאַרשטאַנען. ער האָט איר דערפֿאַר געגלעט מיט ביידע הענט דאָס פּנים, און ווען זיין לולקע וואָלט נישט געשטעקט אין זיין מויל, וואָלט ער זי געקושט אין קאָפּ. ער האָט זיך עטלעכע מאָל אײַנגעבויגן דאָס צו טאָן, און זיין לולקע איז אים געשטאַנען אין וועג. אַרויסצונעמען די לולקע פֿון מויל האָט ער איצט נישט געהאַט קיין שכל. און מאניש איז געזעסן און מיט ביידע הענט געקלאפט בנימוס'דיג אין טיש און זיך געשאקלט מיט פארמאכטע אויגן. עס האט זיך אים זייער און זייער געוואלט עפעס אנהייבן צו זינגען, אבער די צונג איז ביי אים געווען אזוי ווי צוגעקלעפט צום גומען. זיין שאקלען איז געווארן וואס א מאל ענערגישער און מיט די הענט האט ער נאך אלץ געקלאפט אין טיש. און אינעווייניג איז שוין ביי אים געבוירן געווארן דער ניגון, און צוביסלעך צוביסלעך האט ער אנגעהויבן צו זינגען, וואס ער זינגט ווייס ער נישט, ער שפארט אן זיין קאפ אויף זיינע צוויי הענט איבער'ן טיש, און עס ווייזט זיך אים אויס אז ער דרעמלט איין. די ליכט אין די לייכטער זענען שוין אויסגעלאשן, און שבע וועקט אים אז ער זאל גיין שלאפן. עס איז אזא זיסער דרימל, און וואס ארט שעווען? אזוי איז מאניס איינגעשלאפן ביים טיש, און אברם שטייט נאך אלץ צו קאפנס פון שעווען און גלעט איר די פארפלאמטע באקן. שעווע ווייסט גארנישט צי עמיצער גלעט אירע באקן. ביי איר אין קאפ קלאפן הארמאטן און עס ציט זי צו דער ערד. זי איז אזוי ווי אנגעפילט מיט שווערן בליי. ווען זי זאל קענען זיך אויפהייבן פון בעט און אראפגיין אויסלעשן די לאמטערן דרויסן. די לאמטערן צעשטערט די רו פון דער נאכט. זי וויל אויפוועקן מאניס'ן און ער איז גארנישטא אין בעט. זי דערשרעקט זיך, טוט זיך א ווארף דורך, עפנט די אויגן, קוקט זיך ארום. אברם שפרינגט אוועק פון איר. שבע קוקט אים אן שטרענג, וואס טוט איר דא? שרייט שבע אויס מיט א קוויטש. אברם שמייכלט און פארזשמורעט זיינע אויגן, און זיין לולקע פאלט ביי אים ארויס פון מויל צום פאל. פון דעם קלאפ כאפט זיך אויף מאניס, קוקט זיך אויך ארום מיט קליינע פארשלאפענע אויגן. אברם בייגט זיך אן אויפצוהויבן די לולקע, און ציט זיך אויס מיטן פנים אראפ אין זיין גאנצע לענג אויפן פאל. כאכאכא! הערט זיך פון דער אפענע טיר. כאַ-כאַ-כאַ! ענטפערן אפ מיט זייער דינעם געלעכטער די קינדער ביי דער אפענע טיר. נאכדעם הייבט זיך שעווע אויף פון איר ארט. די דאזיקע, וואס זענען געשטאנען ביי דער אפענע טיר, צעלויפן זיך. שעווע קוקט זיך איבער מיט מאניסן. אברם הייבט זיך אויף, נעמט זיין לולקע און רוקט זיך צוריקוועגס ארויס פון שטוב. אין קעלער. בשעת אברהם איז ארויס פון מאנעס'ס שטוב איז ער נאך געווען אונטער דעם איינדרוק פון ביר. די פיס זענען ביי אים געווען אזוי ווי שטיקער האלץ און אין קאפ האט געשווינדלט. פונדעסטוועגן האט ער נישט פארפעלט צו באמערקן אז די טירן עפענען זיך און עס באווייזן זיך חוזק'פולע פענעמער. פון וואס מאכן זיי חוזק? האט אברם באוויזן צו טון א פרעג ביי זיך אליין, און דערנאך האט ער זיך אליין געענטפערט מיט א מאך מיט דער האנט און א זידל ווארט אין ענגליש. דאס דאזיגע זידל ווארט האט אברם אפט באנוצט און עס פלעגט אים גרינגער ווערן בשעת ער האט דאס געזאגט. עס איז ביי אים געווען אזא מין ברכה, בעסער געזאגט, עס איז דערגאנגען ביי אים צו דער מדריגה פון א ברכה. אברהם האט אויך נישט פארגעסן איינצודרייען די געז ברענערס אין די קארידארן דורך וועלכע ער איז איצט דורכגעגאנגען. די איבעריגע קארידארן וועלכע זיינען אים נישט אויסגעקומען דורכצוגיין האט ער היינט אוונט געלאזט אויף גאט'ס באראט. עס איז אים איצט מער נישט געלעגן אין זינען דאס אויסדרייען די געז ברענערס. ער איז קוים קוים צוגעקומען צו דער טיר פון זיין קעלער און איז כמעט אריינגעפאלן דורך דער טיר. אין קעלער איז געווען פינסטער. אברהם האט נישט אנגעצונדן קיין באלייכטונג. ווי עס איז זיך צוגעשלעפט צו זיין בעט און זיך אוועקגעזעצט אויף דעם ברעג פון בעט. ער איז געזעסן אזוי מיט זיין קאפ אביסל איינגעבויגן. דער טשאד פון ביר איז ביסלעכווייז ארויס און אים איז געווארן קלאר אין מוח, אזוי ווי אויף דעם הימל נאך א שטארקן רעגן. שוין ווידעראמאל אפגעטון א נארישע זאך. נאך אלעמען איז דאך שבע'ן נישט זיינע נאר מאנעס'ס, וואס האט ער זיך אנגעקלעבט אין יענעמ'ס א זאך? פארוואס געפינט ער נישט פאר זיך א פרוי וואס איז נאך קיינעמ'ס נישט? אברם האט אין דער פינסטער א בריק געטאן מיט זיין פוס אין דער לופטן, דער דאזיגער בריק האט געמיינט זיך אליין א בריק צו טאן, אין דער מינוט האט ער טאקע געפילט זיך אליין צו טאן א גוטן בריק, דרייט זיך ארום אין דער וועלט און זוכט נאר יענעמס. וואס זאל ער אבער טאן אז מאנעס האט פארכאפט פריער פאר אים? ווארום ווען אברהם וואלט געווען דארט ערגעץ אין פאדאלע, וואלט דאך מאנעס נישט אויסגעכאפט ביי אים שבע'ן. אברהם צעלאכט זיך הויך אויף א קול, דאס איז א וויץ. מאנעס האט ביי אים אויסגעכאפט. ווער פילט אזוי טיף דעם ווייטאג אזוי ווי אייברעם פילט, עס טוט אים וויי, שבי האט דאך אים ארויסגעטריבן פון שטוב, שבע, שבע, שבע, אייברעם וועט משוגע ווערן פון ווייטאג, איצט גוד ביי, צו וואס טויג אים דער דאזיגער קעלער מיט די זאכן וואס ער האט דא אנגעקליבן, און מיט די שיינע קעץ, אויב שבע האט אים היינט אויפדערנאכט פון איר שטוב ארויסגעטריבן. אייברעם הייבט זיך אויף פון בעט, צינדט אן באלייכטונג. דאס פינסטערקייט צעלויפט זיך, דא און דארט ליגן זיינע קעץ און שלאפן. עס זאלן לעבן אייביג זיינע קעץ. קעץ, מיינע ליבע, ווייסן זיי אז מען האט אייברעמ'ן פון א מענטשן שטוב ארויסגעטריבן? אייברעם פילט ווי עס ווערגט אים אין האלז. וואס איז דאס אייברעם? וויל אייברעם ווי א קליין קינד זיך אויסוויינען, אייברעם, כ'וועל זיך דערווערגן! כ'שווער ביי דעם ליבן פאטער אין הימל אז כ'וועל זיך דערווערגן! אייברעם צעלאכט זיך, אט אזוי אייברעם, זיי א ספארט! אייברעם שעלט זיך ווידעראמאל מיט זיין ענגליש זידל ווארט, עס ווערט אים לינד און לייכט. ער לייגט זיך אין בעט, מאכט זיך דאס ליגן אין בעט זייער באקוועם, עס באפאלן אים אזויפיל טראכטענישן אז ער ווייסט אליין נישט פון וואס פריער צו טראכטן. ער טראכט אז עס קען מעגליך זיין אז אייברעם זאל ווערן א באנייטער מענטש. אלץ איז מעגליך. קען ער דען מארגן נישט אויפשטיין און אוועקגיין אין אן אנדערן עק פון שטאט און זיך א נאמען געבן אן אנדער נאמען און זיך אנטון אנדערש? אלץ איז מעגליך. אוי וועט ער לאכן פון איטליכן, זיך וואשן דריי מאל א טאג און לאכן, זיך ארומדרייען אין די גאסן און פייפן און קיינער וועט נישט וויסן אז עס איז אייברעם. הערט נאר אמאל, אייברעמ'ן ארויסווארפן פון שטוב, עס קומט אים. בעסערס האט ער נישט פארדינט. שוין צייט געווען צו זיין א זיידע און האבן שיינע אייניקלעך. גייט גאר אייברעם נאך ארום א בחור. ווער וויל זיך אומקוקן אויף אזא פערזאן? אויך א פערזאן, אייברעם. אפילו קיין גאנצע הויזן פארמאגט ער נישט, עס שטינקט פון אים דריי מייל ווייט. און דער שמוץ ליגט אין זיין הויט אזוי טיף איינגעזאפט אז מען קען עס שוין נישט אפוואשן. און א העמד טוט עס אן איין מאל אין יאר. ווען עס צערייסט זיך דאס אלטע העמד קויפט ער א ניי העמד. און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. ווער האט אברהמען געהייסן זיך אזוי אפלאזן צו אלע שווארצע יאר? אז מען לאזט זיך אפ טרעט מען דיר אויפן קאפ. איז דאס מעגליך אז א מענטש זאל לעבן און נישט האבן קיין פריינט? האט אברהם פריינט? וואו זענען זיי? דרייט זיך נישט א שטיין אין דילענסי סטריט? אברהם איז אזוי ווי פון שטיין ארויס. נישט אומזיסט רינט נישט קיין בלוט ווען אברהם צעשניידט זיך א פינגער ביי דער ארבעט. קען דאס מעגליך זיין אז א לעבעדיגער מענטש זאל האבן אן אינטערעס אין לעבן אזא לעבן ווי אברהם לעבט? געוויס נישט. געוויס נישט. אברהם הייבט זיך אויף פון בעט, פילט אן זיין לולקע מיט טאבאק, און מיט גרויס פלייס צינדט ער אן דעם טאבאק ביז די פולע לולקע גליט מיט רויטן פייער. דאס פייער לעשט זיך, טונקט זיך אונטער אין דער טיף פון דער לולקע, און קומט צוריק ארויף און גליט ווידער און באשיינט אברהם'ס פנים. א לאנגער זייל מיט רויך קומט ארויס פון דער לולקע און צעטראגט דעם שיינעם פארכישופטן ריח אין דער לופט. אברהם ווערט פון דעם רויכערן אביסעלע געלאסענער, זיין פנים קלעבט זיך אן מיט דעם קלוגן, אויסגעווייטאגטן אויסדרוק פון א הייליגן מענטש, וואס האט זיך אפגעזונדערט פון דער וועלט און פראוועט באהאלטענע און געהיימע פייניגונגען איבער זיין קערפער. אברהם איז אבער נישט קיין אפגעזונדערטער הייליגער, אברהם ווייסט אפילו נישט וואס דאס איז אזעלכעס, אברהם איז א מענטש א פראסטער און א זינדיגער און וויל לעבן אזוי ווי אלע פראסטע זינדיגע מענטשן לעבן און ווייסט נישט ווי אזוי. אפט דאכט זיך אים אויס אז ער האט שוין אנגעטראפן אויף דעם ריכטיגן וועג, נו, וואס איז דא צו נארן זיך? אברהם האט אויגן, אברהם האט אויערן, אברהם האט אלע חושים וואס יעדער מענטש באדארף האבן, אבער תמיד שטייט אים עפעס אין וועג. אדער ער פארלירט יענעם, אדער יענער לאזט אים איבער און אנטלויפט פון אים. אום גאָטס ווילן, שרײַט אבֿרהם, אום גאָטס ווילן, גיט מיר אַ געלעגנהייט און איך וועל אײַך ווײַזן, אַז איך וועל זײַן אַזוי גוט און קלוג, ווי איר אַלע זײַט. עס איז שוין שפּעט, אבֿרהם, שרײַט אבֿרהם אין זיך אינעווייניק, עס איז שוין שפּעט. וואָס-זשע זאָל איך טאָן? גיי אַרויס אין פֿעלד און לייג זיך אַנידער אויף דער ערד און זאָל דער ווינט דיך אַוועקבלאָזן, נישט אַנדערש. איר בעסטיעס, כ'וועל אייך ווייזן! טוט אייברעם א בריק מיטן פוס אין דער לופט, כ'וועל אייך ווייזן! איידער אייברעם גייט אוועק פון דאנען, וועט איר אים נאך פילן! ער האט נאך גענוג ביטערקייט אין זיך אייך אלעמען צו פארסמ'ען! אייך איז גוט, וועט אייך כאטש א ביסל ביטער זיין! פילט אויך דאס ביטערניש פון אן איינזאמען מענטש צווישן שטיינער! אַך, דו גאָט אין הימל! װאָס זאָל איצט אַבֿרהם טאָן? װאָס זאָגסטו דאָרטן, דו אַלטער גאָט? דײַן קלוגשאַפֿט קאַרגסטו נישט פֿאַר קײנעם, גיב מיר אױך אַ ביסל. אַבֿרהם װעט נישט װאַרטן. אַבֿרהם װעט זיך אַלײן נעמען דאָס, װאָס אים קומט. יאָ, מײַן הער! יעס סער. כ'וועל דאך נישט משוגע ווערן דערפאר וואס איך בין געבוירן געווארן א רעגנדיגן טאג, כ'וועל נעמען מיינס וואס עס קומט מיר. אויב איך קען עס נישט נעמען מיט בייזן וועל איך נעמען מיט אנדערע וועגן. כ'זאל זאגאר דארפן ווארטן ביז מיינע האר וועלן גרוי ווערן, וועל איך דען נישט ווארטן? אברהם הייבט אויף זיינע הענט, שפארט זיך אן מיט זיי אין באלקן פון קעלער וואס איבער זיין קאפ, ציט זיך אויס אין זיין גאנצער לענג, און דערפילט ווי זיינע ביינער גיבן זיך א גלייך אויס. ער שפייט אויס דאס ביטערע זיסע שפייעכץ פון דעם זאפט פון לולקע, און ווארפט זיך אריין אין בעט אריין מיט די דאזיגע ווערטער, איצט וועלן מיר אביסל שלאפן. שווערע וואלקנס. אויף מארגן איז מאניס אויפגעשטאנען ווי אלעמאל זייער פרי און זיך אנגעטאן שטילערהייט כדי ער זאל נישט אויפוועקן זיין ווייב. אבער שעווע איז אויך אויפגעשטאנען און זיך אנגעטאן נאך גיכער פון מאניס'ן און אנגעגרייט מאניס'ן א גלאז טיי. זיי האבן צווישן זיך די גאנצע צייט נישט גערעדט, נאר זיך געפלאנטערט איינער אין אנדערן אין דער האלבער טונקלקייט פון שטוב. און ווען שעווע האט אנגעגאסן טיי צום טיש האט זי געזאגט, מאניס, איך האב מורא צו בלייבן אליין. מאניס האט זי פארוואונדערט אנגעקוקט, וואס עפעס א נייעס? אה, נישט בין איך דען געשלאפן די גאנצע נאכט, דו ביסט יא געשלאפן, אבער איך נישט. עס האט זיך מיר נאר געדאכט אז עמיצער איז ביי דער טיר. מען וועט דיך צוגנב'ענען, צי וואס? ס'פיצעלע קינד האט מורא, האט מאניס געלאכט. און וואס ביסטו ערגער פון אנדערע באלעבאסטעס? אומעטום פירט זיך אזוי, דער באלעבאס גייט אוועק און די זי בלייבט אין שטוב. צי אפשר וואלט איך דיך מיטגענומען אין א פושקעלע מיט זיך? איך וויל אליין נישט בלייבן, מעגסט לאכן פון מיר, האט שבע געזאגט זיכער און שארף. פאר וועמען האסטו מורא? איז מאניס מיט אמאל נישט זייער באקוועם געווארן. דא אין אזא פרייליכע שטאט, מענטשן אפ און אויף, וואס איז דא דען א דארף? וואס איז דא לאנג צו רעדן, איז שוין שבע געווארן קריגעריש, איך וויל דא אין שטוב אליין נישט בלייבן, טא קום מיט מיר, זאל זיין מיט דיר. איי ביסטו נאריש שבע, פונקט ווי א ווייבל ערשט נאך דער חתונה, האט מאניס צעקרימט זיין פנים און מען האט נישט געקאנט וויסן צי ער לאכט צי ער וויינט, און אז דו וועסט גיין מיט מיר וועסטו זיין אפגעהיט פון א סכנה, און וואו קען איך דיר באהאלטן? צי דו וועסט גיין מיט מיר דארטן וואו איך ארבעט? האב איך דען דארט גענוג ארט פון מיינעטוועגן אליין? קוים צוויי איילן די גרויס פון מיינעטוועגן? און דאס געלעכטער וואס עס וועט זיין אז איך וועל מיטברענגען דאס ווייב מיט זיך און ווידער זיצן מיט דיר דא און דיך אפהיטן קען איך נישט. וואזשע דען וועט זיין? זעט שוין שבע אז זי איז נאריש, איך וועל בעטן א שכנה אדער צוויי אז מען זאל דיך היטן. איז מאניס'ן איינגעפאלן א פלאן. ער האט אויסגעטרונקען דאס גלאז טיי און איז ארויס אין האלב פינסטערן קארידאר. לינקס פון זיין טיר איז געווען נאך א טיר. מאניס האט אין דער פינסטער קוים געפונען דאס הענטל פון דער טיר. ער האט דאס דאזיגע קלעפיקע הענטל אנגענומען און געפילט אז דאס הארץ זיינס קלאפט שווער. און נאָך איידער ער האָט באַוויזן אַ קלאַפּ צו טאָן אין טיר, האָט זיך די דאָזיקע טיר געטאָן אַ ריס פֿון זײַנע הענט, און אין זײַנע אויגן האָט געטאָן אַ בליץ דאָס נאַקעטקייט פֿון אַ פֿרוי, וועלכע איז געווען פֿעט באַהאָנגען מיט זעקלעך מיט שמאַלץ. געט אַוט אָוו היר! וואַט דו יו מין? מאניס האט נישט פארשטאנען וואס די דאזיגע פרוי האט געשריגן, אבער ער האט געפילט פונקט אזוי ווי א שלאנג וואלט אים א ביס געטאן. מאניס איז אפגעשפרונגען פון יענע טיר, און באלד איז די דאזיגע טיר צוגעקלאפט געווארן מיט אזא ראזמאך, פון וואס דער גאנצער קארידאר האט א ציטער געטאן. מאניס האט געוואלט זיך שוין אומקערן צוריק אין זיין שטוב אריין, נאר אזא געפיל געהאט, ווי עמיצער האט אים א שטופ געטאן און ער איז צוגעגאנגען צו איינער פון די צוויי טירן אין אנדערן עק פון קארידאר. מען דארף אנקלאפן, האט מאניס צו זיך אליין געזאגט. ער האט אנגעקלאפט אין דער טיר. דאס ווידערקול פון זיין קלאפ אין דער דאזיגער טיר האט מאניס'ן אויסגעוויזן ווי קיינער וואלט דארט אינעווייניג נישט געוואוינט. א מינוט איז טאקע געווען שטיל, מאניס האט ווידעראמאל אנגעקלאפט, דאס מאל שטארקער, אינעווייניג האט עפעס ווי שווערס געטאן א פאל טריט בייזע, די טיר טוט זיך אן עפן מיט א פראל. וואס געוואלט? פרעגט דאס צעשויבערטע האלב נאקעטע באשעפעניש און גיסט פייער פון די שפיזלדיגע קליינע אויגן. מאניס האט זיך דערשראקן פאר דעם דאזיגן באשעפעניש. אז עס איז א פרוי האט ער באלד געקאנט זעהן, אבער דאס קול אירס איז געווען אזוי ווי פון א מאנסביל. מאניס האט זיך געשעמט צו קוקן, זיינע אויגן זענען געווען אריינגעצויגן אין אים אריין, ער האט נאר געפילט ווי דער ווארימער נישט זייער גוטער ריח פליסט פון יענער שטוב אין זיין נאז אריין, ער האט געזאגט. איך בין דא א שכן, און נישט געהאט צייט צו ענדיגן אז דאס געשטאלט ביי דער אפענער טיר האט אים איבערגעשלאגן, טא וואס זשע ווילט איר? מיינע האט מורא אליין צו בלייבן אין שטוב, לייגט זי אוועק א פאליצמאן ביי דער טיר, זאגט די פרוי. א וואס? פרעגט איבער מאניס. א פאליצמאן! שרייט די פרוי. אפשר קאנט איר טון א שכן א טובה און האלטן אן אויג אויף איר? בעט מאניס און וויל שוין אוועקגיין פון דער טיר, ווארום ער האט דערפילט אז עס איז אים נישט גוט דא צו שטיין. איך זאל וואטשן יענעמס ווייב? האסט געהערט? איז יענץ האלב-נאקעט געשטאלט שוין געווארן ברוגז, וואס בין איך, א פאליסמאן? דיין גליק וואס מיין מאן איז נישטא אינדערהיים, ער וואלט דיר געמאכט א בלוי אויג. וואס ארט אייך? האט מאניס פארשטאנען אז די דאזיגע פרוי האט זיך אביסל באליידיגט, אבער ער האט נישט געוואוסט וואס א בלוי אויג האט געמיינט. דערפאר האט ער זיך געוואלט איבערבעטן מיט ווייכע ווערטער, וואס ארט אייך, מיר זענען דאך שכנים, איצט וועט איר מיר טון א טובה, אן אנדערש מאל וועל איך אייך אפדינען מיט דאנק. ווארטס נאר א סעקונד. האט די פרוי געזאגט און איז גיך פארשוואונדן, און באלד צוריקגעקומען שוין א באליידיגטע און אויפגעהויבן א האנט צו מאניסן, געזאגט, איר גייט נישט אוועק פון דאנען ליבע פֿרױ, האָט זי מאַניס געטאָן אַ כאַפּ מיט בײדע הענט. יענעמס װײַב שפּילט זיך מיט אבֿרהמען און איר װילט זיך שפּילן מיט מיר? האָט זיך די פֿרױ געריסן פֿון מאַניסעס הענט און אים דערװײַל פֿאַרפֿאָרן אין קאָפּ אַרײַן מיט אײן האַנט. מאַניסעס קאַפּעלוש איז אַראָפּ פֿון זײַן קאָפּ און זיך ערגעץ פֿאַרקײַקלט אין פֿינצטערן קאָרידאָר. מאַניס בײגט זיך אײַן נאָך דעם קאַפּעלוש, עס עפֿענען זיך אַלע טירן אין קאָרידאָר. שעװע איז אױך אַרױסגעלאָפֿן. מאַניס, װאָס איז מיט דיר? אָט איז זי, די דאָזיקע, װאָס שפּילט זיך מיט אברהמען. האַלט אײַער מױל! שרײַט מאַניס און פֿילט װי זײַנע באַקן פֿלאַמען. דערלאַנגט אים אַ בריט צװישן די אױגן, װעט ער װיסן, װי אַ לײדי צו רעספּעקטירן! גיט אונטער היץ אַ צעגאָסענע ייִדענע פֿון דער צװײטער זײַט, נאַצינען אַ פֿרישטיק! האָט מאַנעס געכאַפּט אַ זעץ אין דער נאָז אַרײַן, אים איז פֿינצטער געוואָרן אין די אויגן און אַ קעלט איז דורך זײַן גאַנץ לײַב. באַלד איז ער געקומען צו זיך. שבֿע האָט אים אָנגענומען און געטאָן אַ שטופּ אַוועק. מאַנעס האָט אַוועקגעשאַרט שבֿען. נאַר, איך וועל שווײַגן ווען מען זאָגט אַ שלעכט וואָרט אויף דיר! ער איז צוגעלאפן צו דער פרוי וועלכע האט אים געטאן א קלאפ אין דער נאז און איר געגעבן א פאטש מיט א פולן קרייז פון זיין האנט אין פנים. עס איז געווארן א טומל. א פאליסמאן שלאגט א לעידי! א פאטרול וואגן! דערווייל איז שוין מאנעס געלעגן אויסגעשטרעקט אויפן פלאר פון קארידאר און איינע פון די פרויען איז געזעסן אויף אים און מיט איר שווערע געוויכט אים שיר נישט איינגעבראכן דאס בלעך פון הארץ. מאנעס האט געוואלט זיך באפרייען אבער נישט געקאנט. שבֿע האָט אים אָנגענומען בײַ די פֿיס און אים געװאָלט אַרױסשלעפּן און נישט געקאָנט. אין דער מינוט איז שבֿע גאָר געװאָרן אַן אַנדער װעזן. זי האָט זיך געראַנגלט מיט דער פֿרױ װעלכע איז געזעסן אױף מאַנעסן און זי נישט געקאָנט בײַקומען. זי איז אױסגעשטאַנען אַלערלײ באַלײדיקונגען, װערטער װעלכע זי האָט אין איר לעבן קײנמאָל נישט געהערט זײַנען געפֿלױגן אױף איר קאָפּ אַזױ װי שװערע שטיקער האָגל פֿון אַ גרױסן שטורעם. שבע האט נאר געוואלט איין זאך, באפרייען מאנעסן פון דעם ערגסטן בזיון. דערווייל איז דער קארידאר געווארן פול מיט מענטשן, דער גאנצער סקאסנער חלל פון די טרעפ איז געווען אנגעשטאפט מיט קעפ. אינדרויסן האט זיך דערהערט דאס קלינגען פון א גלאק. דאס שטופעניש צווישן אנגעלאפן איז געווארן מורא'דיג, און דורך דעם סקאס פון די טרעפ איז דורך דער ענגשאפט ווי מיט א מעסער דורכגעשניטן, ארויסגעקומען א פאליסמאן מיט זיין פאליציי קלעצל פאכענדיג אין דער לופטן. באלד נאך אים איז געקומען אן אנדערער אין ציווילע קליידער. וואטס די מעטער? דיס מען מוירדער א לעידי! וועמען האט ער דערהרגעט? אט די פרויקע! זי זיצט דאך אויף אים. נעווער מיינד. קרוק, אויסגעלאסענע פרוי, פיקפאקעט, מוירדער א לעידי, האט די פרוי וואס איז געזעסן אויף מאנעסן געקלאפט מיט א קולאק מאנעסן אין הארצן אריין און אויסגערעכנט אלערליי פארברעכנס וואס זי האט נאר געקאנט ארויסברענגען אויף איר צונג. געט אפ! האט דער פאליסמאן באפוילן. הא? מי? געט אפ! האט דער פאליסמאן זי געטאן א ריס און באפרייט מאנעסן. מאניס האט זיך קוים געהאלטן מיט דער הילף פון שעווע. שעווע האט אים מיט דער האנט אפגעטרייסלט דעם שטויב פון די קליידער, און אין איין וועגס אויך אויסגעגלייכט די ביינער, און צו אים גערעדט, אבער מאניס האט נישט געהערט. זיין בלוט האט אין אים געקאכט און געזאטן. ער האט זיך געטאן א ריס צו דער פרוי וועלכע איז אויף אים פריער געזעסן. דער פאליסמאן האט אים געטאן א כאפ און גענומען אונטערן ארעם. אין די אויגן האט געשווינדלט, קעפ איבער קעפ, די גאנצע גאס איז געווען שווארץ מיט מענטשן. א טרעפל און צוויי לאנגע בענק און א גלאק קלינגט, דינג דינג דינג. דאס אלץ. און ווען מאניס איז געקומען צו זיך, איז ער געשטאנען פאר א טיש צווישן צוויי פאליסלייט, און ביים טיש פון יענער זייט איז געזעסן א גוטמוטיגער מענטש מיט א זייער גרויסן קאפ, שווערע הענגענדיגע רויטע באקן, און מיט א גרויסן פליך אויפן קאפ. ספיק ענגליש? ני. האט מאניס געדרייט מיטן קאפ אויף ניין. עס איז צוגעקומען איינער אין ציווילע קליידער. מען פרעגט ביי אייך ווי אזוי איר הייסט. מאניס הייס איך. ווי לאנג זייט איר אין אמעריקע? ביי א צוויי חדשים. און וואס טוט איר פאר א לעבן? איך ארבעט ביי העמדער. און וואס האט איר געטון אזוי פרי ביי א פרעמדע טיר? מיין פרוי האט מורא געהאט אליין צו בלייבן אין שטוב, בין איך געגאנגען בעטן ביי דער שכנה אז זי זאל זיך צוהערן צו מיין ווייב'ס טיר. וואס איז געווען ווייטער? די פרוי איז מיר באפאלן פאר גארנישט און מיר געטון א זעץ אין דעם ארט, מאניס ווייזט זיין נאז. וואס איז געווען ווייטער? און חוץ דעם האט זי באליידיגט מיין ווייב. און וואס איז געווען ווייטער? האב איך איר דערלאנגט א פאטש. דאס אלץ, זאגט מאניס פשוט, און ער פילט זיך זיכער דערפון וואס ער דערציילט דעם אמת. ער קוקט דעם איבערזעצער גלייך אין די אויגן אריין, און טראגט דערנאך אריבער זיינע אויגן צו דעם מאן וועלכער זיצט פון יענע זייט טיש. ביי יענעם, אויף דעם שווערן רויטן פנים באווייזט זיך א שמייכל. מאַניסן װערט דערפֿון גרינגער דאָס האַרץ. ער טראַכט צו זיך אין דער שטיל, אױ, גאָט, גיב אים אַרײַן אַ גוטע מחשבֿה! איך דערצײל דעם אמת, זאָל ער מיך שיקן אַהײם צו שעװען און זאָלן די שׂונאים צעפּיקעט װערן. און װאָס װײַטער? פֿרעגט דער איבערזעצער. אַז איך האָב איר געטאָן אַ פּאַטש, האָט זי געמאַכט אַ געװאַלד, און מען איז אַרױס פֿון אַלע טירן, און מען איז מיר באַפֿאַלן און מיר געשלאָגן און געטראָטן מיט די פֿיס, און זיך אויף מיר געזעצט ביז זיי זענען געקומען. מאניס ווייזט אויף דעם פאליסמאן וואס שטייט רעכטס צו אים. איז דאס דאס ערשטע מאל וואס איר זייט אין געריכט? דאס ערשטע מאל. זאגט מאניס און כאפט זיך צוריק און זאגט, אין פאדאלע האב איך נישט געוואלט זיצן וועזשע בין איך אנטלאפן קיין אמעריקע. נישט געוואלט זיצן אין פריזן? נישט געוואלט זיצן וועזשע. פריזען? ווי זשע? נו, אין פריזן. פאר וואס פאר א זינד? כ'ווייס, דארטן פאני גנב, זאגט מאניס מיט האלבע נישט דערזאגטע ווערטער, א גנב? צו ער איז א גנב? ער מעג אלץ, טאמער האב איך נישט געהאט קיין פאטענט. דערקלערט איר זיך שולדיג? אין וואס? שטרעקט מאניס אויס זיינע דערשראקענע אויגן. אין אויפברעכן יענעמ'ס טיר, צו מיינע שונאים'ס קעפ, ווער האט אויפגעבראכן א טיר? צעשרייט זיך מאניס, און איידער ער האט נאך צייט זיך גוט אויסצוטענה'ן איז ער שוין נישטא. אין א נויט. נישט אזוי גרינג איז אנגעקומען דעם פאליסמאן ארויסצורייסן מאניס'ן פון שעווי'ס הענט. שעווי האט געביסן מיט די ציין, געדראפעט מיט אירע נעגל און געבריקעט מיט די פיס, איין זאך האט זי נישט געטאן, זי האט נישט גע'חלש'ט. מילא, מאניסן האט מען שוין ביי איר צוגענומען און זי איז געבליבן איינע אליין אין אירע צוויי שטיבלעך. איינס א ליכטיגס און איינס א פינסטערס. זי איז באלד גאר אין אנהייב געלעגן אדער געזעסן אויף א בעט אין פינסטערן שטיבל. זי האט געביסן די אייגענע פינגער און געדראפעט דאס אייגענע פנים. רויטע פאסן זענען געווען אויסגעווירעט איבער איר פנים און זי האט נישט געקאנט אפילו אביסל וויינען, כאטש אביסל. און צו וועמען זאל זי זיך ווענדן? פארוואס האט מען מאניסן צוגענומען ביי איר? און פארוואס שווייגט זי? שעווי האט זיך אויפגעהויבן און געטאן א לויף אין ליכטיגן שטיבל אריין. זי איז צוגעגאן צו איינעם פון די אפענע פענסטער און פאוואלי ארויסגעבויגן זיך אינדרויסן ארויס. זי האָט געטראַכט, אַז עס איז איר געבליבן איין וועג, וואַרטן ביז מענטשן וועלן גיין אונטן אין גאַס און דעמאָלט טאָן אַ הויכן געשריי, וועלן זיך מענטשן אָפּשטעלן און אַרויפלויפן און פרעגן וואָס זי שרייט. וועט זי זיי דערציילן, אפשר וועט מען איר העלפן. זי איז אַזוי געשטאַנען אָנגעבויגן אין אָפענעם פענצטער, עס זענען גראָד באַלד אין אַ מינוט אָדער צוויי דורכגעגאַנגען גאַנצע בינטלעך מיט מענטשן. שעווי האָט אָבער אין דער מינוט נישט געהאַט גענוג שטאַרקייט צו טאָן אַ געשריי. זי האָט זיך געגעסן ווי אַ וואָרעם אַן עפּל, פֿאַר וואָס זי האָט געלאָזט צונעמען מאַניסן, פֿאַר וואָס זי איז אויך נישט נאָכגעלאָפֿן, און איבער דעם, וואָס זי איז געווען שולדיק אין דער גאַנצער זאַך. איצטער האָט זי שוין נישט מורא צו זײַן אַליין אין שטוב. ווען זי הייבט נישט אן מיט דער דאזיגער טענה אז זי האט מורא, וואלט דאך מאניס שוין איצט געווען אין פאבריק ביי דער ארבעט. שעווי האט דערזען אונטן אין גאס אברעמען, האט זי זיך דערשראקן און איז גיך אוועק פון אפענעם פענסטער. זי איז צוגעגאנגען אויף די שפיץ פינגער צו דער טיר און פארקייטלט די טיר און איז צוריק אוועק אין פינסטערן שטיבל. עס קען זיין אז אברהם האט זי געזען ביים אפענעם פענצטער און ער וועט איצטער וועלן אריינקומען אין שטוב אריין. שעווע האט זיך אן עפעס דערמאנט. זי איז אויף גיך געלאפן און געמאכט פייער אין אויוון, עס זאל כאטש זיין צום גוטן. זי האט זיך אליין געוואונדערט וואס עס קומט איר אזוי גרינג אן דאס פייער צו מאכן. אין אויוון האט שוין דאס האלץ געפלאקערט און זי האט ארויפגעשאטן א זשמעניע מיט קוילן. זי האָט אױפֿגעקײטלט די טיר און אָנגעצאַפּט אַ טאָפּ מיט װאַסער. בשעת זי האָט געצאַפּט דאָס װאַסער אין קאָרידאָר, האָבן די שײנע שכנים געעפֿנט די טירן און אַ קוק געטאָן אױף איר און צוריק פֿאַרמאַכט זײערע טירן. שעלטן זײ װיל זי נישט, שעװע. עס װעט מסתּמא באַװיזן װערן שפּעטער, װער עס איז דער גערעכטער און װער עס איז דער שולדיקער. די װעלט פֿירט זיך נישט גלאַט אַזױ אין דער װעלט אַרײַן. שעווע איז צוריק אריין אין שטוב און פארקעטלט די טיר און ארויפגעשטעלט דעם טאפ מיט וואסער אויף דעם אויוון. איצט איז זי שוין רואיגער מיט זיך, זאל אברהם בעסער האבן שכל און נישט קומען. סוף פון קאסעט דרײַ.